מלכים א' פרק ד', היינטיגע פרק לערנען אונז א זייער פשוט'ע קליינע פרק, לערנען אונז די ס'איז אזוי ווי א אדמיניסטרעטיוו ליסט פון שלמה המלך'ס מלוכה, שטייט שלמה המלך איז געווען מלך אויף אלע אידן, צו זיין א מלך אויף אלע אידן דארף מען האבן א באנטש פון שרים מיט סעקרעטעריס מיט מיניסטערס וואס זאלן נעמען קעיר פון אלעס, און מ'האט שוין געזען אזעלכע ליסט ביי דוד המלך, זעט אויס דאס איז געווען א חלק פון די אזוי ווי די דברי שלמה וואס אונז גייען זען אז. צום סוף די גאנצע מעשה פון יעדע מלך שטייט הלא הם כתובים על דברי הימים למלכי יהודה למלכי ישראל זעט אויס דאס איז געווען איינע פון די וויכטיגע זאכן וואס מ'האט געשריבן דארט איז דא ווערט עס אראפגעשריבן בקיצור די מענטשן זיי האבן א גאנצע ליסט פון די שרים וואס זענען געווען עזריהו בן צדוק איז געווען א כהן אדער ער איז געווען עפעס א דזשאב געווען סופרים, ס'איז געווען א מזכיר, מזכיר זאגט רשי איז ווי א סעקרעטערי, אונז רופן זיי היינט א סעקרעטערי, איז לכאורה די זעלבע ווארט, זאגט רשי זאגט ער דערמאנט פאר די מלך ווער ס'קומט קודם וועלכע וואס די סדר וואס איז זיין סקעדזשול ווערט וועלכע דין תורה קומט היינט, ס'דא בניהו בן יהוידע געווארן דער ראש הצבא, צדוק ואביתר כהנים, ס'דא על הנציבים, מ'וועט גיין באלד זעהן וואס די נציבים זענען, ער איז געווען דער שר אויף די נציבים עזריהו בן נתן, ס'איז געווען איינער זבוד בן נתן כהן רעה המלך, די מלך'ס חבר, זעהט אויס ס'איז געווען אזא תפקיד, איינער דארף זיין דער חבר פון די מלך אויכעט, א מלך האט אסאך דזשאבס, אסאך מענטשן וואס ווילן. זאכן פון אים אבער דארף איינער זאל זיין זיין חבר איך האלט אז דאס איז די פשט דאך דא איינער על הבית נעמט קער פון די מלך'ס שטוב און אדנירם ער איז געווען על המס אונז גייען אויך לערנען באלד די פרטים פון די מס וואס שלמה המלך האט געהייסן מענטשן זאלן ארבעטן פאר אים אזוי ווי די מלך נאכדעם חוץ פון דעם שלמה המלך האט געהאט צוועלף נציבים ניצבים דאס הייסט די שרים אדער אזוי גאווערנערס, מענטשן וואס זענען אחראי, זייער דזשאב איז געווען, אונז גייען לערנען שפעטער, שלמה המלך האט געהאט גרויסע הוצאות, ער האט געגעסן זייער אסאך, די הויזגעזינד פון שלמה האט געקאסט זייער אסאך, ווי אזוי האט מען אויסגעהאלטן די מלך'ס שטוב, איז געווען אזוי, צוועלף מענטשן זענען געווען, ניצבים אויף אידן, אויף יעדע געגנט פון אידן, איז יעדער איינער געווען אחראי אויף איין חודש פון די יאר אז ער זאל. ברענגען צו עסן די געלט וואט עווער מען האט געדארפט און די פסוק רעכנט אויס די נעמען פון יעדע איינע פון די מענטשן ווי אין וועלכע געגענט זיי זענען געווען אחראי צו ברענגען די כלי מעמדות די מס ס'איז נישט מס הייסט עס דא אבער די לכלכל את המלך באריכות צוויי פון זיי זענען געווען שלמה המלך'ס איידעמעס שטייט איינער בן אבינדב וואס האט חתונה געהאט מיט טפת שלמה המלך האט געהאט א זון טפת די צווייטע איז געווען אחימאץ ער האט חתונה געהאט א בשמת די זון פון שלמה די טאכטער פון שלמה דאס זענען צוויי פון זיי זענען איידעמעס געווען די משפחה די ביזנעס. א אנדערע שטייט נישט פון ווי זיי זענען געווען אבער שטייט אויסגערעכנט יעדע איינע פון זיי ווער זיי זענען געווען אין וועלכע געגנט זיי זענען געווען ממונה און ס'פירט אויס ס'איז געווען נאך איינער נציב אחד אשר בארץ א דרייצנסטע נישט קלאר פארוואס דארף מען א דרייצנסטע רש"י ברענגט א מחלוקת רב און שמואל איינער זאגט אז די דרייצנסטע איז געווען אזוי ווי די ממונה אויף די צוועלף א צווייטער זאגט ניין עס איז דאך דא אמאל א חודש עיבור אמאל איז דאך דא דרייצן חדשים אין א יאר דארף מען ער איז געווען די ממונה אויפן דרייצנסטע חודש איך שיהיה די פסוק פירט אויס יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרוב, אזוי ווי אונז האמיר געזען פריער אז ס'איז געווען א עם כבד, די אידן זענען געווען מצליח, ס'איז געווען אסאך, און אוכלים ושותים ושמחים, דאס הייסט נישט נאר שלמה האט געגעסן און איז געווען פרייליך, נאר אויך בכללות ס'איז געווען א צייט פון שלום, ס'איז געווען א גוטע צייט, די אידן זענען געווען פרייליך, יעדער האט געגעסן און געטרינקען, מ'האט געהאט אפילו צו געבן פאר די מלך, און אזוי ווייטער.